שלום וברכה צו מה נשמע נאמבער אַכט און צוואַנציק. עס איז הימל און ערד און פייוו דזשי, נישט אזוי ווייט הימל און ערד ווי עראפלאנען און פלענער און פייוו דזשי. די פירערס פון א רייע פירנדע עירליינס אין אמעריקע און אפילו אנדערע לענדער זענען ארויסגעקומען מיט א גרויסע אלארם נאכדעם וואס עי-טי-ענד-טי און ווערייזאן האבן געמאלדן אז זיי גייען אנפאנגן אינסטאלירן זיי גייען לאנטשן די פייוו דזשי סערוויס, און די עירליינס טענה'ן אז דאס קען זיין א גרויסע סכנה פאר עראפלאנען, עס קען זיי שטערן ווען זיי פרובירן צו לאנדן אויף דער ערד. יעצט די קאמפאניס, די סעל קאמפאניס וואס ווילן, וואס געבן ארויס די פייוו דזשי טענה'ן אז ס'איז אקעי און ס'איז נישטא קיין פראבלעם, און די עירליינס טענה'ן אז ס'קען יא זיין א גרויסע פראבלעם. איז וואס איז וואס קען זיין די פראבלעם? פארוואס טענה'ן יענע אז אפשר יא און די אנדערע טענה'ן אז זיכער נישט? און וואס זאגן די מבינים דערוועגן? די מבינים זענען ווייניגער נוגע בדבר. איז קודם וואס איז דאס די פייוו דזשי? די פייוו דזשי איז פיפט דזשענערעישן, פיפטע דור, אדער ווי מען וואלט עס ביי אונז גערופן די פיפטע מהדורה פון קאמיוניקעישן, פון סעלפאון קאמיוניקעישן. איז די סעלפאונס זענען דאך נישט פארבינדן מיט קיין ווייער, מיט קיין דראט צו ערגעץ, איז די אופן וויאזוי זיי שיקן און באקומען אינפארמעישן, ס'הייסט אפילו טעלעפאון קאלס, יא, די שטימעס ווען צוויי מענטשן רעדן אויף סעלפאונס, איז דאך דא עפעס, ס'איז נישט דא אויבן אויף גארנישט וואס איז זיי מחבר וואס זאל קענען אריבערטראגן דעם שלום עליכם פון ראובן און דעם עליכם השלום נאכדעם פון שמעון אויף צוריק, איז דאס די אופן וויאזוי ס'ארבעט עס מיט כוואליעס, רעדיאו וועיווס. כוואליעס איז אזא עלעקטעראנישע סיגנאל וואס טראגט זיך אין די לופט, איז די עלעקטעראנישע סיגנאל גייט פון טעלעפאן א' צו טעלעפאן ב', יא, מיר רעדן דא מורא'דיג פשוט און אויבן אויף, אין הנוגע לענינינו, און אינדערצווישן איז דא א סעלפאן טאוער, דאס איז דער מקור, דארטן יענער קאנטראלירט, יענער געבט די חיות פאר די צוויי טעלעפאנען און געבט זיי אויך די מעגליכקייט אויפצוטוישן אינפארמעישן. יעצט די כוואליעס, די בכלל כוואליעס, יא? באשטייט פון, לאמיר זיך אויסמושל'ן אין קאפ כוואליע, וואסער כוואליעס. איז ס'האט אזא בערגל און ס'האט א טאל. אזוי גייט, אזוי לויפט עס כסדר ארויף און אראפ. ס'זעט אויך אויס, ס'גארנישט אנדערש ווי א גרעף פון די מכשירים וואס מ'זעט אין שפיטאלן ביי דאקטוירים וואס מעסטן פארשידענע אקטיוויטעטן פונעם מענטשליכן גוף. יא ס'לויפט אזוי ארויף און אראפ. יעצט די ביזהיינטיגע מהירות פון די כוואליעס פון די וואלן, טרי דזשי און פאר דזשי, טערד דזשענערעישן און פארט דזשענערעישן, זענען געווען מער אויסגעשפרייט. ס'הייסט אז די שטח צווישן בערגל און בערגל איז געווען גרעסער. לאו פריקווענסי, דאס הייסט אז לאמיר זאגן צווישן איין בערגל און די אנדערע איז געווען אן אינטש, סתם לשם המחשה. פייוו דזשי, פיפט דזשענערעישן, נוצט א אנדערע סארט כוואליע וואס איז מער צאמגעשטופט. ס'איז מער צאמגעשטופט מיינט אז די פלאץ צווישן בערגל און בערגל איז קלענער. פייוו דזשי, ס'הייסט די הייער פריקווענסי כוואליעס האבן די מעגליכקייט פון טראגן אינפארמעישן שנעלער, מער אינפארמעישן דורכאויס א קורצערע צייט, און דאס מיינט אז די סעל סערוויס וואס לויפן אויף פייוו דזשי וועלן זיין מער רילייעבל, דאס הייסט אז עס וועט זיך ווייניגער אפהאקן און די סערוויס וועט אויך זיין קלארער און בעסער. איז איין שיני פון פאר דזשי ביז פייוו דזשי איז די אינטענסיטי, די שטארקייט פון די כוואליעס, וואס ביי פייוו דזשי איז מער היי פריקווענסי, מער געדעכט, ווי ביי פאר דזשי וואס איז מער לאוער פריקווענסי, און די צווייטע זאך איז אז מען גייט זיך טרעפן מיט מער אזעלכע סעל טאוערס, ס'וועלן נישט זיין קיין טאוערס, קיין טורעמעס, זענען אסאך אויף א קלענערע פארנעם, סאיז די צענטערס, די מוחות, די קאנטראלערס, די מקורות פאר די ענערדזשי פאר די פייוו דזשי, זענען אסאך קלענער ווי די וואס מען דארף האבן פאר פאר דזשי, אבער מען דארף אויכעט האבן מער פון זיי, און די סיבה איז ווייל די לאוער, ווייניגער געדעכטע, כוואליעס טראגן זיך אויף א ווייטערע שטרעקע ווי די מער קאנצענטרירטע, מער געדעכטע, הייער פריקווענסי, פייוו דזשי, כוואליעס, די די פייוו דזשי כוואליעס לאזן זיך אויס. א נאך א קורצערע צייט, נאך א קורצערע שטרעקע, נאך ווייניגער מרחק ווי פאר דזשי, ממילא וועלן דארפן זיין מער אזעלכע צענטערס, מער אזעלכע טאוערס. יעצט ווען איינמאל ווען פייוו דזשי די געדאנק דערפון האט אנגעהויבן ארויסקומען, האט אנגעהויבן ווערן פארגעשטעלט פאר די וועלט, האט זיך אנגעהויבן א רעאקציע, און ס'איז אויך געקומען מיט א היפשע מאס קעגנערשאפט, איז די קעגנערשאפט איז באשטאנען קודם וועגן געזונט און אנדערע זאכן, ס'איז א נייע מין זאך, א נייע מין באשעפעניש וואס אונז האמיר דא, און אונז ווייסמיר נאכנישט וויאזוי ס'וועט זיך אפרופן, ס'זענען געווען מומחים און נישט מומחים אויף ביידע זייטן וואס האבן געטענה'ט אז ס'וועט נישט אויסמאכן פאר קיינעם מצד השני אז ס'קען זיין נישט געזונט, קען זיין שעדליך און קען יא שאטן פארן מענטש, פאר די, און פאר נאך פארשידענע זאכן וואס זענען נוגע פאר די סביבה, פאר די ענווייראמענט. אבער לענינינו, יעצט וואס ס'איז יעצט אין די נייעס לגבי די עירליינס און עראפלאנען רעדט מען פון איין, בעיקר רעדט מען פון איין זייער באשטימטן פרט, און דאס איז די ראדיא כוואליעס וואס עראפלאנען און העליקאפטערס נוצן צומאל אלס זיי צו העלפן לאנדן, אראפקומען פון די לופטן. יעצט ווען די וועטער איז קלאר זעט אן עראפלאן קלארער, אויך די חילוק, אז דער פילאט קען בעסער אויסרעכענען ווי הויעך ער איז, ווי נאנט ער איז, און וואס ער האט צו טון כדי צו קענען לאנדן זיכער, אבער ווען ס'איז פארנעפלט אדער די וועטער איז שווער, באנוצן זיך ער- באנוצן זיך עראפלאנען און העליקאפטערס בפרט מיט די הילף פון אזא געצייג וואס נוצט ראדיא כוואליעס צו העלפן דעם פילאט פארשטיין זיין מרחק פון וואו ער איז ביז דער ערד, סאו שיקט ער, דער מאשין שיקט ארויס ראדיא כוואליעס, זיי שטויסן זיך אן אין דער ערד, קלאפן צוריק און פליען צוריק ארויף, און לויט דעם, די שנעלקייט ווי לאנג ס'האט געדויערט פון ווען די ראדיא וועיוו איז אראפגעפלויגן, האט זיך אנגעשטויסן אין דער ערד, ביז ס'איז צוריק געקומען צו די מכשיר וואס איז אויפן עראפלאן, קען די עראפלאן און די פילאט אויסרעכענען וואס ער האט צו טון ווייטער. און די חשש איז אז די.

האט פריער אינעם עבר אויך האט אויסגעדרוקט זארג וועגן א מעגליכקייט אז די פייוו דזשי סיגנאלס קענען זיין קענען שטערן די עראפלאנען לאנדן ווען עראפלאנען ווילן לאנדן בפרט אין שווערע וועטערס, בקיצור אז ס'דא א מקום פאר זארג, מ'דארף מער אריינקוקן אין דעם ענין.

און צו שיקן א בריוו צו הויכראנגיגע באאמטע אין די ביידען אדמיניסטראציע און געווארנט אז דאס ארויסראלן און לאונטשן די פייוו דזשי נעטווארק פון וואס ווערייזאן און עי טי ענד טי פרובירן יעצט צו טון וועט ברענגען קאטאסטראפאלע נאכפאלגן פאר די עוויעישאן אינדוסטרי. איז די, איז ווערייזאן ארויסגעקומען מיט א סטעיטמענט וואס האט קודם כל אנגעוויזן אז פייוו דזשי וועט פארבעסערן די סעלפאון סערוויס פאר מיליאנען אמעריקאנער, און זיי ווייזן אן אז זיי האבן זיך אונטערגענומען דאס צוצושטעלן פאר אמעריקאנער בירגער פאר זייערע קאסטומערס און זיי ווילן יעצט איינהאלטן זייער צוזאג. אקעי קודם די חלק איז געענטפערט שלא לענין, ווייל נישט פון דעם רעדט מען דא, מען רעדט נישט פון דעם צו די סעלפאון סערוויס זאל ווערן בעסער אדער ערגער, מען רעדט נאר דא צו די מיטל וואס זיי ווילן נוצן צו פארבעסערן די סערוויס, אויב דאס איז שעדליך פאר די עראפלאנען, פאר די עוויעישאן אינדוסטרי אדער נישט, איז לגבי דעם האט ווערייזאן אנגעוויזן אז די פייוו דזשי טעכנאלאגיע ווערט שוין גענוצט אין איבער פערציג לענדער און מען זעט נישט אז עס זאל האבן געברענגט פראבלעמען, איז במילא פארשטייען זיי נישט, אזוי טענה'ט ווערייזאן, פארוואס די עף-עי-עי האט נאכנישט מסדר געווען די זאך און נאכנישט ארויסגעקומען מיט קיין קלירענס אז זיי קענען גיין ווייטער מיט דעם אז ס'שאדט נישט, אז ס'איז נישט קיין פראבלעם פאר קיין ערעפלאנען. יעצט דאס איז אמת אז די אז פייוו דזשי ווערט שוין גענוצט אין אסאך לענדער ווי זיי ווייזן אן אין צענדליגער לענדער אריינגערעכנט דייטשלאנד ענגלאנד טשיינע מדינת ישראל דרום קאריע טייוואן יאפאן און נאך און די מ'זעט נישט אז ס'זאל האבן געברענגט קיין ערנסטע תוצאות קיין ערנסטע פראבלעמען פאר די פלי קערפערשאפטן פאר קיין פליגערס, איז אבער מצד השני דא א טענה קעגן אז די וועיווס, די פייוו דזשי כוואליעס וואס די דערמאנטע לענדער נוצן, זענען נאך אלץ מער, זענען נאך אלץ מער צושפרייט, ווייניגער געדעכט און נאנטער צו די פאר דזשי כוואליעס ווי די וואס מען וויל נוצן אין אמעריקע. ס'הייסט אז די פייוו דזשי כוואליעס. וואס איז א שם הכולל, ס'איז נישט אלע די זעלבע, ס'קען זיין מער געדעכט און ווייניגער געדעכט, די נקודה איז מער די תועלת וואס דאס ברענגט, וואס ס'ברענגט צום טיש, די תוצאות דערפון, איז אין די פאראייניגטע שטאטן רעדט מען פון פייוו דזשי כוואליעס וואס זענען מער געדעכט און סאך נאנטער צו די רעדיאו וועיווס, צו די רעדיאו כוואליעס וואס די עראפלאנען און העליקאפטערס נוצן ביים לאנדן, סאו אין אנדערע ווערטער דעם פאקט אז אין די אנדערע לענדער, אין די צענדליגע לענדער ווי מען נוצט שוין פייוו דזשי, האט מען נישט געזען אז זאל ברענגען קיין קיין פראבלעמען פאר די פליגעזעלשאפטן, פאר עראפלאנען און פליגערס, קען עס אבער זיין אנדערש אין אמעריקע וויבאלד די כוואליעס זענען אויך אנדערש און נאנטער צו די רעדיאו וועיוו וואס עראפלאנען נוצן. און בכלל ווייזן אן קעגנערס פון די טעכנאלאגיע פון פייוו דזשי אז די טעקנאלעדזשי, די באנוץ דערפון, איז נאכנישט גענוג גרויס און נישט פאר גענוג לאנג אז מען זאל קענען באמת ציען מסקנות אויפן סמך פון וואס ס'איז שוין דא, פון די וואס באנוצן שוין יא. און ס'איז אינטערעסאנט, אויסטראליע איז איינע פון, אויסטראליע איז אייגנטליך געווען די ערשטע לאנד וואס האט פארבאטן פייוו דזשי ביי זיך, ס'איז געקומען אנדערע לענדער וואס האבן נאכגעפאלגט, א גרויס חלק פון זיי האבן שוין אראפגענומען די פארבאט, איז א פארלאמענט מיטגלידער אין אויסטראליע, בשעת די דעבאטע דערוועגן איז אנגעגאנגען אינעם אויסטראלישן פארלאמענט, איז עמיצער א פארלאמענט מיטגלידער וואס איז געווען קעגן פייוו דזשי און איז געווען דערפאר אז די אז אויסטראליע די רעגירונג זאל אסר'ן פייוו דזשי האט אנגעוויזן אז מדינת ישראל אליין ווי די ווי פייוו דזשי איז ערפינדן געווארן די התחלה דערפון איז געווען אין מדינת ישראל און שפעטער איז עס געווארן ווייטער אנטוויקלט דורך קאמפאניס אין אנדערע לענדער ער זאגט אז מדינת ישראל אליין האט ג האט ארויפגעלייגט לכתחילה א פארבאט אויף פייוו דזשי, ס'איז שוין אראפגענומען געווארן אינדערצווישן, אבער יענער פארלאמענט האט אן ביים מאכן זיין קעיס קעגן פייוו דזשי לטובת די פארבאט אויף פייוו דזשי אין אויסטראליע האט ער אנגעוויזן אז די לאנד אליין דארטן וואו די גאנצע טעכנאלאגיע איז ערפינדן געווארן האט באלד האט תיכף נאכדעם וואס די פייוו דזשי איז געווארן עוועילעבל פאר באנוץ האבן זיי פארבאטן אין ביי זיך ביי זיך אליין אינעם אייגענעם לאנד. עלי' ואיסר שנחתימה מעידים עליו. און די סיבה ווי יענער האט געטענה'ט איז טאקע דאס, אונז ווייסט מיר נאכנישט גענוג וועגן די טעכנאלאגיע צו קענען האבן א זיכערע קלארע מיינונג וועגן די תוצאות דערפון, וויפיל ס'האט השפעה אויף מענטשן און אויף די סביבה בכלל. איז פון זייער זייט האבן די צוויי גרויסע ריזן עי טי ענד טי און ווערייזן געמאלדן נאכדעם וואס די וואס די עירליינס האבן אזוי שארף רעאגירט קעגן זייער פלענער אז זיי וועלן אויף דערווייל אפלייגן דאס לאונטשן פייוו דזשי, אז זיי וועלן נישט אינסטאלירן קיין טאוערס און קיין זאכן צו נאנט צו לופטפעלדער, און זיי וועלן אויך אנשטעלן געוויסע, אונטערנעמען געוויסע זיכערהייטס מאסנאמען צו פארזיכערן מער די סעיפטי פון לופטפעלדער און פון עראפלאנען, און זיי, ווי זיי ווייזן אן, פירן זיי אויך דורך ווייטערדיגע טעסטס, ווייטערדיגע פראבעס, פעסטצושטעלן אויב ס'איז טאקע סעיף, אויב די פייוו דזשי איז טאקע זיכער, און אבער ווי ס'זעהט אויס האט דאס נישט בארואיגט די קעגנערשאפט, און די סיבה פשטות איז ווייל. ס'איז שווער צו האבן טראסט אין די מענטשן וואס האבן די גרעסטע נגיעות און די גרעסטע אינסענטיוו אז פייוו דזשי זאל יא ארויסקומען. זיי, זיי האבן אינוועסטירט דא גרויס געלט און זיי שטייען אויס צו פארדינען זייער אסאך געלט דערפון. איז וואס זיי זאגן איז. וואס וואס זיי זאלן נאר נישט זאגן אז זיי גייען פרובירן צו טון און זיי גייען נאך פרובירן צו טעסטן און זיי גייען פרובירן נאכצוקומען די תנאים, איז עס אבער נאך אלעם די זעלבע מענטשן וואס שטייען און שרייען אז ס'איז זיכער און ס'וועט נישט שאטן און ס'איז א קלארע זאך און האבן נאך אפילו טענות אויף די פעדעראלע רעגירונג פארוואס ס'איז נאכנישט ארויסגעקומען קיין זיכערע מסקנא אז ס'איז יא אקעי און אז מ'קען עס נוצן. איז דערווייל גייט די וויכוח אן אויף הויכע טענער און טאקע נאך אויפן פֿיר דזשי נעטווארק, אבער ס'איז דא א טשענס אז די וויכוח וועט ווייטער גיין אויך אויף טעלעפאונס וואס וועלן לויפן אויף די פייוו דזשי נעטווארק און אפשר דעמאלטס וועט מען זיך טענה'ן וועגן די סיקס דזשי נעטווארק. איז דאס זענען זייערע טענות און זייערע חשבונות און זייערע ביזנעס אינטערעסן. וואס זענען אונזערע ביזנעס אינטערעסן? אונזערע אינטערעסן זענען צו העלפן אנדערע אידן אריינגיין אין ביזנעס, מצליח זיין אין ביזנעס און עקספענדן זייער ביזנעס, און דאס איז טאקע די צוועק פארוואס דער קרן הלוואות איז געגרינדעט געווארן, צו בארגן געלט פאר אידן וואס זענען אין ביזנעס און ווילן עקספענדן. די קרן הלוואות פארבארגט פאר אידישע ביזנעס, ביזנעס אוונערס, ביזנעסלייט פון פֿינף און צוואַנציק ביז פֿופֿציק טויזנט דאלער, אינטערעסט פרי לאונס מיט גרינגע תנאים, נאר מיט'ן ציל